אז זי איז בועט איז בועט אויפן מזבח זי האט געשריגן לוקוס לוקוס עד מתי אתה מכלה ממונם של ישראל ואי אתה עומד עליהם ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק דעמאלטס האט מען דאך זיי מסלק געווען דעם גאנצן משמרת אבער זי האט געזאגט דעם לשון ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק, ואי אתה עומד עליהם, פאר דערפאר האט מען מתקן געווען צו זאגן ואתה ברחמיך הרבים עמדת להם בעת צרתם, א געדענקען אז דער רבונו של עולם שטייט ביי א אידן ווען ס'איז אים ענג, א יעדן אידן ווען ס'איז אים ענג עמדת להם בעת צרתם, דער רבונו של עולם שרייט, שטייט מיט אונז, שטייט מיט אונז א גאנץ יאר, חנוכה על אחת כמה וכמה, און על אחת כמה וכמה ווען מען גייט יעצט אריין. ונתנה תוקף קדושת היום כי גדול היום לאדונינו, מען גייט אריין יעצט אין אזא פייערדיגן טאג, א פייערדיגע טאג, אז אויב ס'איז ידוע, מען האט שוין געהאט גערעדט אז די מהרל זאגט דאך אז די טעג איז נומבער אכט, וואס הייסט עס אכט? זאגט די מהרל כשם שיש סדר לטבע יש סדר לניסים, דער לעכטל האט געברענט געברענט אכט טעג פארוואס? ווייל צו באווייזן קבל עולם ומלואו לדורות עולם אז די טעג איז נומער אכט ס'איז למעלה מדרך הטבע. זיבן איז טבע, די וועלט איז באשאפן געווארן אין זיבן, די טעג איז אכט למעלה מדרך הטבע, פאר דערפאר האט די לעכטל געברענט אכט טעג, באווייזן אז די טעג איז למעלה מדרך הטבע, אבער יעצט גייט מען אריין צו שמיני שבשמינית אינעם אכטן פון דעם אכט, דעם אכטן פון דעם אכט, וואס דאס איז דאס איז דא דא א מאמר ידוע אז די הייליגע ריזשינער האט געזאגט, מאמר ידוע, אז וואס צדיקים, גוטע אידן, פועל'ן ראש השנה יום כיפור, קען א פשוטע פראסטע איד פועל'ן זאת חנוכה. וואס איז די פשט אין מאמר די מאמר כשלעצמו, כדאי נישט וואס איך דארף זיין די קומענדיגע פיר און צוואנציג שעה, א יעדע מענטש האט א כח פון א צדיק, אבער וואס איז די וואס איז די געדאנק אין דעם? די געדאנק אין דעם מיינט פשוט, ווייל ס'שטייט פון ארי הקדוש דאך ידוע אז וואס מען זאגט יעדן טאג אינדערפרי, ס'הייבט זיך אן פועל גבורות די ערשטע טאג, עושה חדשות איז די צווייטע טאג, בעל מלחמות די דריטע טאג, זורע צדקות איז די פערדע, מצמיח ישועות איז די פיפטע, בורא רפואות איז די זעקסטע, נורא תהילות איז די זיבעטע, יעצט גייען מיר אריין אין אדון הנפלאות. דער אדון הנפלאות דאס איז שמיני שבשמיני וואס דרייט זיך ארום דא פלאות ס'דרייט זיך ארום פלאות מאך נאך מאך נאר אויף די הענט די פלאות זענען דא א צדיק וואס איז עס א צדיק פועל צדיק גוזר הקדוש ברוך הוא מקיים הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל א צדיק איז מחולל פלאות ווייל ער ער ארבעט אויף זיך למעלה מדרך הטבע קריגט מען אים, קריגט ער ישועות למעלה מדרך, ער איז מחולל פלאות, אבער ס'קומט זאת חנוכה די פלאות דא, ס'איז דא דא, אדון הנפלאות, די פלאות זענען דא, מאך נאר אויף די קעשענע, מאך נאר אויף, מאך א מאך אויף די הארץ, פארשטיי, ס'איז אלעס דא, ס'איז אלס גרייט, ס'איז אלס גרייט, מען דארף עס נאר, מען דארף נאר יעצט עפענען, זיך גוט א עפען געבן. ווייל ווי זאגט ער אין דער נפש חי' איינער האט אים געפרעגט פארוואס מען מאכט אויף די טיר פאר אליהו הנביא ביי שפוך חמתך פארוואס מאכט מען אויף די טיר אליהו הנביא קען נישט אריינקומען פון פון דא פון דעם פון דעם פון דער וואנט קען ער נישט אריינקומען פון דעם לאמפ קען ער נישט אריינקומען אליהו הנביא דארפסט אים עפענען די טיר זאגט ער אוואדי ער קען אריינקומען דורכן לאמפ דורכן דורכן וואנט דורכן ברעט ער קען אריינקומען דורך אלץ אבער צו מיר וועט ער נישט אריינקומען אויב איך וועל אים נישט עפענען די טיר ער ד א די די מאך אים אויף די טיר יעצט א מאכט אויף אויף די אלע שערי ניסים אפען אלע שערי ניסים אונז דארף מען יעצט פשוט עפענען אונזערע טירן מקבל זיין מ'זאל קענען מקבל זיין טאקע אויף א גאנץ יאר זאל זיין קבעו שמ קבעו שמונה דער טאג, דער שפת אמת טענה'ט אז ס'איז דא א באקאנטער רוקח וואס דער עולם ווייסט, און דער רוקח ברענגט עס אין אנהייב הלכות חנוכה, אז אז עס שטייט דאך אין חזל וואס איז דאס שמיני עצרת? עכבו עמי יום אחד, באקאנטע משל, א מלך וואס מ'איז געווען ביי אים זיבן טעג האט געבעטן עכבו עמי יום אחד נאך א טאג.

פונקט ווי שמונה ימי סוכה שמונה ימי חנוכה. זאגט דער שפת אמת, א וואס איז די טייטש? א פונקט ווי שמיני עצרת, ס'דאך דא דא א קשיא פון בית יוסף, פארוואס איז די אכטע טאג? מיט א פונקט ווי שמיני עצרת, פארוואס איז די אכטע טאג? ווייל עכבו עמי יום אחד, דא דא אויך, די נס איז טאקע געווען זיבן טעג, אבער דער רבוש"ע וויל די אכטע טאג עכבו עמי יום אחד. עכבו עמי יום אחד דאס איז די אכטע טאג עכבו עמי יום אחד, און פונקט ווי דארטן שמיני עצרת זאגט ער, איז דאך ידוע דער זוהר הקדוש אז דער רבונו של עולם גיבט א ער גיבט זיך א פארשליס מיט כלל ישראל, ובההוא חדוותא לא משתכחי במלכא אלא ישראל בלחודוי, ומאן דיתיב עם מלכא ונטל ליה בלחודוי כל מה דבעי שאיל ויהיב ליה, אז דעמאלטס איז דער אייבישטער פארמאכט מיט כנסת ישראל וואס ס'וויל געט מען, די זעלבע זאך איז אדון הנפלאות זאת חנוכה זאגט די שפת אמת. דער אייבישטער איז פארמאכט מיט דיר, ס'איז א אכטע טאג, ס'איז למעלה מדרך הטבע, די פלאות איז דא, מ'האט דיך אראפגעברענגט דא דעם הימל, יעצט רייס אריין אין הייסן טאג אריין. הייב אן אריינצורייסן אין דעם. הייב אן אריינצורייסן אין דעם. עס איז געווען א תלמיד פון חפץ חיים האט געהייסן ר' חייקין. רב חייקין האט ער געהייסן, ער האט געהאט א ישיבה אין עקס-לע-בען אין צרפת, אין צרפת, א באקאנטע ישיבה רב חייקין האט געהאט אין צרפת א ישיבה, ס'איז געווען דארטן א תלמיד פון ישיבה וואס לא עלינו ולא עליכם, מ'האט מגלה געווען ביי אים אויפן האלז א יענעם פעקל, מ'האט געמוזט, און די דאקטוירים דארטן אין צרפת האבן געזאגט ס'איז סכנת נפשות מ'מוז עס אראפשניידן פונעם בחור, מ'מוז עס אראפשניידן, אבער דאקטוירים האבן אויך געזאגט אז די אפעראציע אליין איז אויך סכנת נפשות, די אפעראציע ווייל ס'איז געשטאנען אויף א פלאץ אין ושט וואס איין ריר א ריר א חוט השערה מער און וואלט געווען על השחיטה וואלט ער גלייך אויפן פלאץ געשטארבן, וואלט ער גלייך אויפן פלאץ אוועק, און ממילא האבן דאקטוירים עס געציטערט צו מאכן דעם אפעראציע, אלע האבן געזאגט מען מוז אפערירן, ס'איז סכנת נפשות מען מוז דא אפערירן. האבן אלע געזאגט, אבער כול יחד כולם הודו ואמרו, איך נעם נישט קיין, איך נעם נישט קיין אחריות, איך קען נישט, מען קען נישט אפערירן, ווייל ס'איז געווען ממש א חוט השערה וואס איין שניט ווייטער האסט אים געהארגעט. מען האט נישט געוואוסט וואס צו טון, מען האט גענומען צום גרעסטן דאקטער אין פאריז, און דער גרעסטער דאקטער האט אויך באקוקט, ער האט געזאגט אויך, מען מוז עס אראפנעמען, ס'איז סכנת נפשות, אבער איך מאך עס נישט, האט ער געזאגט, איך מאך עס נישט, ער האט געציטערט, דער מעסער, א ריר וואלט אים געהארגעט. בימים האלו איז געווען דער ר' איציקל דער קדוש ישראל ר' איציקל פשעווארסקער איז געווען דעמאלטס געווען דעמאלטס אין פאריז מ'איז אריינגעגאנגען פרעגן ר' איציקל וואס טוט מען דא אפארירן צו נישט אפארירן וואס טוט דער מעשה איז געווען דרײַ וואכן נאך חנוכה דרײַ וואכן האט ר' איציקל געזאגט איך האב דא נאך פתילות פון חנוכה איך האב דא נאך א פאר פתילות פון חנוכה פתילות זאל מען עס לייגן אויפן האלז אויפן פלאץ פון דעם פון דעם גידול אויפן פלאץ פון דעם גידול זאל מען לייגן דארטן אויפן אויפן פלאץ און און ער זאל דריי טעג נישט ארויסגיין אז ער האט פול סטרילי האט ער געמאכט פונקט ווי א דאקטאר נישט ארויס פונקט נאך אפעראט דריי טעג זאל עס זיין פארמאכט מי יעמוד בסוד קדושים און ער האט געזאגט זאל מען עס לייגן אויפן פלאץ און דריי טעג זאל ער נישט ארויסגיין נאך דריי טעג האט מען געמאכט א צילום, מ'איז געגאנגען צום גרויסן דאקטער און געמאכט א צילום, און דער דאקטער האט געפרעגט ווער האט עס געשניטן? ווער האט עס אויסגעשניטן? אזוי פונקט געשניטן? אזוי פונקט געשניטן? ווער האט זיך אזוי, אזוי איינער האט אים אויסגערייניגט? ווער, איך האב דא פתילות פון חנוכה, במה דברים אמורים רבותי, ר' איציקל האט עס געמאכט דריי וואכן נאך חנוכה, זאת חנוכה קען עס יעדער איינער מאכן. נישט מען זאל נישט דארפן, איך מיין איך מיין דאך נישט דעם חלילה וחס מען זאל נישט דארפן, איך מיין צו זאגן דעם כח האט יעדער איינער, וואס צדיקים פועל'ן ראש השנה יום כיפור קען יעדע איד פועל'ן זאת חנוכה, דו גייסט יעצט צו א חנוכה ליכט, גייסט יעצט צו די ש- די שעשה ניסים, אוי ווי דו וועסט פועל'ן, ווי מען האט געשמועסט לשנה אחרת, אז אין די טעג קענסטו פועל'ן זאל זיין אן אנדערע יאר אינגאנצן, אן אנדערע יאר זאל זיין, און דו קענסט יעצט פועלן און דו גיב מיר יעצט א טאג אוי וועסטו מאכן א בני בינה ימי שמונה קבעו אז ס'זאל זיין א שמינית שבשמינית א גאנץ יאר רבותי מיר האבן דאס שוין געשמועסט די וואך א מעשה אבער מ'האט דא געברענגט די עולם האט דא געברענגט דעם בילד די וועלט זאגט איין בילד איז ווערט טויזנט ווערטער א אזוי זאגט די וועלט, איין בילד איז ווערט טויזנט ווערטער, דא האט איר דעם בילד, דעם דעם דעם פיקטשער פון דעם, פון ר' איציקל, די מעשה וואס מ'האט דערציילט די וואך, האט מען געפרעגט יעדער איינער מיט א אנדערע, ער קוקט דעם פיקטשער, ער זעט, דאס איז געווען די מעשה מיט ר' איציקל וואס איינער איז געווען דארט און האט געדארפט א פאספארט,

זעהט? דא גארנישט, איך האב עס ארויס גענומען אונז גלייבן אין דברי חזל, נאר מ'דארף אמאל באווייזען, מ'זאל זעהן וואס מ'קען יעצט פועל'ן זויס חנוכה היינט ביינאכט אלע קענען עס מאכן, איך רעד נישט יעצט מ'זאל נעמען א בענטשער אויף א פאספארט, נישט אויף דעם האב איך גערעדט, אבער דאס קענען אלע היינט ביינאכט מאכן וואס צדיקים פועל'ן ראש השנה יום כיפור קען יעדער איד פועל'ן זויס חנוכה. צדיקים האבן אפגעפועל'ט ראש השנה יום כיפור, יעדער איינער, און גע'חתמ'ט אויפ'ן על הניסים. דארף איך זאגן רבותי, ווייל די מעשה איז אזוי, פארוואס באווייז איך דעם בילד? ווייל קוקט אריין דער ישמח ישראל שרייבט אזוי, ער שרייט געוואלדיג, ער זאגט דער טאג, דער זאת חנוכה, זאגט ער בזאת ידעתי כי חפצת בי, דער זאת חנוכה איז פשוט אנערקענען אז דער רבונו של עולם האט א מורא'דיגע חביבות צו יעדן איד, ער האט אים ליב. דו דריי זיך גיב זיך א דריידל ווייל דריי זיך מיט מיטן דריידל עסטו פארדינען כי לא יריע אויבי עלי אז עסט האבן א זיס יאר זאגט דער ישמח ישראל האט א מורא'דיגע ווארט וואס דערפאר האב איך ארויסגענומען דעם בילד מען זאגט א ער זאגט אזוי ס'איז דאך היינט אדון הנפלאות די פלאות דרייט זיך דא אויף די לופטן זאגט ער ליידער ליידער זאגט דער ישמח ישראל איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת דער בער ער פארשטייט נישט וואס דא טוט זיך ער פארשטייט נישט דעם זאת און ממילא ער פארט אריבער עס פליקט אריבער די פיר און צוואנציג שעה און אן קיין שכל ער שרייבט טחו עינינו מראות זאגט ער אבער האב שכל לו חכמו ישכילו זאת אז עסט האבן שכל כאפ רייס אריין אין הייסן טאג אריין עט זיין בזאת אני בוטח אוי עסטו געהאלפן ווערן אין דעם זויס אוי אוי וואסערע פלאות דאס פוילן וואס מיר וועלן פוילן אין דעם זויס. דאס איז אלעסדינג דאס איז אויף אלסדינג זאת עשו וחיו זאת עשו וחיו, דאס איז צי מען כאפט א גוטן תהילים'ל אין די הענט, בית אהרן שרייבט אין חנוכה שרייבט ער, צריך האדם להאמין, אזוי שרייבט עס אין חנוכה, צריך האדם להאמין, שבאמירת תהילים אפשר לצאת מכל השטותים, און מכל המיצרים, און מכל השינויים שיש לו האדם. וואס הייסט כל השינויים כל ארום און ארום ס'איז אלעס כולל כל המצרים כל השינויים שיש לאדם די פרנסה די שידוכים דער געזונט צריך האדם להאמין שבאמירת תהילים אפשר לצאת מכל השטותים און מכל המצרים מכל השינויים שיש לאדם נעמסט דעם תהילים און גיסט אים א זאג אויס מדעקל לדעקל אוי וועט ווערן א דקל לפירותיו עד עד עד עס אריינרייסן ס'עט ווערן גייסט צו צו יעדן דאס דו גייסט צו צו א הלל מארגן הלל די ווילנער גאון מאכט א חשבון ער זאגט אז

חנוכה קעגן די זעקס טעג פון פסח, דער זיבעטער טאג ראש השנה, זאת חנוכה זאגט ער, דאס איז יום כיפור, ס'איז א יום כיפור'דיגע הלל, גיי פארלויף נישט קיין הלל, עס שטייט אין מסכת סופרים מען צריך לקרותו בנעימה, אז אונז האט מען געהאט געשמועסט אז די הייליגע דברי חיים, יא, אז מען האט אים מזכיר געווען א דיבוק. א דיבוק, מען האט נישט געקענט ארויסנעמען דעם דיבוק האט ער געהייסן אז אידל זאל זיך אוועק שטעלן דארטן ביי די טיר ווען ער זאגט ווען ער זאגט הלל, און דער דברי חיים האט אנגעהויבן די ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציונו לקרוא את ההלל לקרוא את ההלל, אויפן פלאץ ארויסגעפלויגן די דיבוק, רבותי אויב דער דברי חיים האט עס געמאכט, די דברי חיים האט עס נישט געמאכט זאת חנוכה, זאת חנוכה האט ער געזאגט קען מען קען יעדער איינער עס מאכן, וואס צדיקים פועל'ן ראש השנה יום כיפור קען יעדע איד פועל'ן זאת חנוכה, יעדע איד קען פועל'ן זאת חנוכה. וואס צדיקים האבן געפועלט. ממילא איז נאר לו חכמו ישכילו זאת אריינרייסן אין הייסן טאג אריין. בזאת ידעתי כי חפצת בי. ער פלעגט איבער זאגן הרב אונגאר פון דער ויגד יעקב, זאגט דער ויגד יעקב, ער זאגט פארוואס רופט מען זאת חנוכה, זאגט מטבע הדברים ס'ווערט יעצט דאנערשטאג יא, יעצט יעצט ווערט און. מענטש גיט א טראכט, אוי אריבערגעלאפן א גאנצע חנוכה, איי איי איי א שאד ווען איך קען צוריק דרייען דאס רעדל אויף יענע וואך דאנערשטאג, איי ווען איך קען יענע וואך דאנערשטאג פארן ערשטן לעכטן וואלט געווען בעסער, פריער גיב איך האב פארקאטשקעט פארפאטשקעט א חנוכה, גיב א קוק איך האב פארפאטשקעט, זאגט ער אבער זאת חנוכה ס'איז יעצט און יעצט איז די עיקר, זאת חנוכה וואס ווילסטו יעצט גיב זיך א כאפשטעל, א גוטן כאפ. אבער מען זאגט אים פון א אנדערע זייט, זאת חנוכה, דאס איז דאס, יעצט רייס אריין, יעצט רייס אריין, ער זאגט דאך זאת חנוכה, א מענטש איז אזוי בהכנעה, צובראכן, ווי האב איך, איך האב אויסגענוצט די צייט, ווי ווי אויס איז מיט מיר, ווי קוק איך אויס, זאגט ער זאת חנוכה, דאס איז ווי מען וויל דיין הכנעה, דיין הכנעה, און אזוי גיי אריין צום זאת חנוכה, און אזוי וועסטו מקבל זיין די אלע פלאות וואס א איד דארף מקבל זיין, וואס א איד קען מקבל זיין.

בכל יום הם מתרחש ניס. רב, בכל יום מתרחש. רבוי זה דוסטי גדוקת מיטן יור, אבל זו איז חניקה. זו איז חניקה, דה פלו איז ידו, לא מנור אפנן, לא מנור אפנן. נישט נישט דאפן שרייען מיטן יור, לא בכל יום הם מתרחש ניס. אז די גייסט יצי צי א לעכצן, די האט מען שוין געשמועסט אז די חידוש הרים זאגט, אז מען זאגט שעושים ניסים ביי די לעכט פארוואס? ווייל הארת הניסים מתעוררת על ידי הנרות איז דער אדון הנפלאות ווען די פלאות דרייען זיך דא, די אוצרות וואלגערן זיך דא אויף דער ערד ווי דער רב שמחה האט געזאגט, ער האט זיך געשלעכט עס וואלגערט זיך אויף דער ערד, מען דארף עס נאר כאפן. יעדער איינער איז געקומען כאפ.

חנוכה, אפערירן חנוכה? חנוכה פתח ביתו מבחוץ, און חנוכה מאכט זיך אלץ אן איין נאר. חנוכה ווער? ער איז אריין אין שפיטאל און אזוי געווען. חנוכה אליין טונקען דאס און נאך געזען ס'דא א דרילינג. רבותי, איך זיץ נישט יעצט אלס מלוה מלכה דא סיפורים.

א געהאלפענער, די פייער פארלעשט זיך אבער ער איז א געהאלפענער ער ווייסט שוין די וועג, אבער וואס טוט א טיפש, א טיפש זיצט אויף, שיינע פייער, שיינע פייער, באלד פארלעשט זיך די פייער בלייבט ווייטער דא פארבלאנדזשעט אין טונקל, זאגט ער וראיתי אני זאגט די הייליגע רוזשינער אז יתרון החכמה מן הסכלות, די נפקא מינה פון א חכם מיט א נאר כיתרון האור מן החושך, אז ס'קומט אזוי איז חנוכה אזא פראדזשעקטאר, גיב עס א כאפ אן דעם פאקל זאל בלייבן ביי דיר לעכטיג א גאנץ יאהר, ניץ אויס אין הייסן טאג אריין, רייס אריין אין הייסן טאג אריין. ניץ עס אויס. ניץ עס אויס אויף אלע ענינים, בעיקר אויסגענוצט יעדע מינוט, זאגט מען פונעם ערשטן באבעווער, דער ערשטער רבי שלמה באבעווער פלעגט נאכזאגן, מאת השם היתה זאת היא נפלאות בעינינו, אז דער זאת חנוכה איז א מתנה פון הימל, פון אייבערשטן, היא נפלאות בעינינו, מ'זאל זען מיט די אויגן די נפלאות, זאלסט נישט דארפן גלייבן, ווי האט ער געזאגט, זאלסט קענען זען, וועסטו זען, זאל זעהן דער בעל הניסים, מאת השם היתה זאת, דער זאת איז א מתנה מאת השם היא נפלאות בעינינו, אז מ'זאל זעהן מיט די אויגן די נפלאות, מ'זאל עס זעהן, אזוי איז מען זיך מחזק, א גאנצע צייט זיך מחזק, אבער אזוי גיבט מען דיר א מתנה זאלסט עס קענען, איז לו חכמו ישכילו זאת, צו ווען מען גייט צו צו צו די לעכטלעך טאקע ווען אונז האבן שוין געהאט געשמועסט אבער יעצט ביי די אכטע לעכטל אויפן גרעסטן פארנעם דער שפת אמת זאגט וואס הייסט דאס להדליק נר חנוכה ס'איז דען דא עפעס א לעכטל וואס הייסט נר חנוכה וואס הייסט דאס נר חנוכה וואס איז דא עפעס א לעכטל וואס הייסט מען וויל נישט זאגן של חנוכה ווייל מען וויל נישט זאגן להדליק נר של חנוכה ווייל מען וויל עס זאל זיין דרייצן ווערטער איז פרעגט דער שפת אמת זאלסט זאגן להדליק נר בחנוכה וואס איז דאס חנוכה איז א לעכטל וואס הייסט זאגט ער א מוראדיגע לשון דארטן דער שפת אמת אז אויבן איז יא דא און טאקע אויבן דא נר חנוכה וואס דאס איז די נר פון ניסים פון כלל ישראל דאס הייסט נר חנוכה זאגט ער משל למלך אזוי זאגט דער שפת אמת וואס ער האלט זיין אינגל'ס האנט און מיט די אינגל'ס האנט מאכט ער די נקמה בשונאים ער האלט דעם אינגל, ווען דו צינדסט די חנוכה לעכט זאגט דער שפת אמת, דעמאלט צינדט אן דער אייבערשטער קעגן דיר דיין נר חנוכה, דעמאלט דא ווערט פאר דיר די ניסים ונפלאות, דא ווערט, דאס איז מצוה להדליק נר חנוכה און נישט בחנוכה און נישט של חנוכה, להדליק נר חנוכה, אזוי ווי דער שפת אמת זאגט אויפן צווייטן ברכה פון שעשה ניסים, זאגט ער א מורא'דיגע ווארט, ער זאגט, ער טענה'ט אז די שעשה ניסים, די ניסים לשון רבים, א', ער זאגט אז דו צינדסט יעצט א אכטע לעכטל, צינדסטו נישט אויפן מלחמה, די מלחמה איז געווען די ערשטע לעכטל. די מלחמה צינדסטו נישט די אנדערע לעכטל. ער ברענגט די לשון אין די גמרא, נס בכל יומא איתא. יא, נס בכל יומא איז טייטש אז די אנדערע טעג איז נישט אויף די נס פון הצלה. קהל הלשון. די ברכה שעשה ניסים, נס איין נס. איי, א', ב', ער טענה'ט דער שפת אמת, אז אין חז"ל נישט דא שעשה ניסים, כללי. וואס איז שעשה ניסים, זיי מפרט. פורים ביסטו מג, ביסטו מפרט א מגילת אסתר. סדר נאכט ביסטו מפרט וואס שעשה ניסים? זאג, זאג עפעס. זאגט דער שפ זאגט דער שפת אמת שעשה ניסים איז די טייטש ווייל אין די טאג פון די ניסים מאכט זיך אויף אויבן אלע שערי ניסים די שפע וואס קומט א גאנץ יאר די ביזנעס אלע זאכן אין די טעג קומט עס אראפ פון ניסים יעדע ברוך שאמר יעדע מזמור שיר יעדע יעדע דאס קומט יעצט פון ניסים דאס איז די ברכה שעשה ניסים שעשה ניסים אז יעצט מאכט זיך אויף די ניסים ער זאגט עס נישט אויף זאת זאת חנוכה וואסערע שעשה ניסים וואסערע טירן ס'מאכט זיך היינט אויף, וואסערע געשריי שעשה ניסים, און אזוי זאל זיין מיט דער אייבערשטער'ס הילף הרחמן הוא יעשה לנו ניסים. זאת חנוכה, ס'איז זאת חנוכה ווען מיר האבן געשמועסט אין ספר זכירה פון א תלמיד פון רמב"ן וואס ער זאגט סגולה מעולה לשמירה לכל השנה פון זאגן זיבן מאל יושב בסתר לעבן די לעכט א א א יושב בסתר א גיס אויס ליידער ליידער מען טאר נישט רעדן, טאר נישט רעדן דלא למספד מען טאר נישט רעדן, אבער ס'איז דא אינגעלייט וואס האבן נישט געוויסט נעבעך די ערשטע טאג חנוכה אויף וויפיל מאל זיי דארפן זאגן יושב בסתר, ווען זיי ווייסן וואלטן זיי געזאגט זיבן און זיבעציק מאל יושב בסתר, וואס זיי האבן נעבעך די יאר נישט געוויסט, שוין, די אייבישטער רחמנות צום יום אדעי, יום אדעי, אבער יעצט שטייסט זאת חנוכה מיט דיינע פילע כוחות, רייס עס אריין, האסט דאך האסט דאך אלע אלצדינג גיט מען דא, אזוי זאגט דער ייטב לב, שורש מצוות הדלקת נר חנוכה איז. כדי לעורר ניסים ונפלאות גם עתה, יעצט נאט יעצט ביסטו מעורר ניסים ונפלאות, יעצט ביסטו אויפן גרעסטן פארנעם, וזה עיקר תשמישן זאגט די ייטב לב, להיוושע בהם גם היום, יעצט וועסטו מאכן די גרעסטע זאך, יעצט רבותי לאמיר זיך געבן יעצט א פעסטן כאפ מיטן גרעסטן שטורעם, ווייל ווי זאגט די וועלט, זאגט ער האט זיך אריבערגעדרייט א חנוכה, שוין אריבערגעגאנגען חנוכה, זאגט א דריידעלע, די עיקר די לעצטע דריי, אלעס איבעריגע איז גארנישט, די לעצטע דריי, יעצט, דאס איז דאס דאס איז די עיקר, יעצט דעם לעצטן, און דא גיבט מען דיך אלע כוחות, אדון הנפלאות, אדון הנפלאות, די פלאות דרייט זיך דא, נאר דארפסט עס נאר עפענען, עפענען, אזוי צו מאכן א לשנה אחרת. איז ידוע אזוי אויף אלע עניינים איז ידוע צו ס'איז די לשון פון בני יששכר און בני יששכר זאגט די בעלזער רבי'ס פלעגן עס איבערזאגן כסדר ביים טיש זאת חנוכה אז וואס איז מסוגל אויף קינדער די לשון בני יששכר איז אזוי מרגלא בפומייהו דרבנן רבותינו כת הקודמין אשר בחנוכה יש מקום לעורר פקידת עקרים ועקרות כעין ראש השנה, הנה לדעתי עיקר הסגולה ביום האחרון הנקרא בפי כל זאת חנוכה. זאגט ער אשר כוונתו, איך פארשטיי נישט אין די ווערטער אבער מען זעט עפעס ברענט דא, אשר כוונתו זאגט דער בני יששכר מן ונוצר עד ונקה מזל עליון און מזל תחתון, ובני חיי מזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא, ער זאגט דא אין איין ווארט אונטער די ווערטער שטייט דא אז די גאנצע מזל עס קענסט דיך צעדרייען, ס'איז דא זאכן וואס ווענדט זיך נישט קיין זכות, ס'ווענדט זיך אין מזל, אבער אלץ טוסטו היינט איבערדרייען, לא ירא מזל אלא מז אלץ טוסטו איבערדרייען, ואף על פי כן זאגט ער, יש לרמז על כל ימי חנוכה ואומר לך כעת, מתתיהו גימטריא ראש השנה. מתתיהו גימטריא ראש השנה. אז דאס קענסטו אלץ זינגען יעצט אויפן גרעסטן פארנעם, צו דאס איז קינדער, דער דער חקל יצחק פלעגט דערציילן אז זיין טאטע דער אמרי יוסף האט לאנגע יארן נישט געהאט קיין קינדער, און זיין מאמע האט זיך מזכיר געווען ביים הייליגן דברי חיים אז זאת חנוכה, און נײַן חדשים נאכדעם איז ער געבארן געווארן. נײַן חדשים נאכדעם. די זמנים פון געהאלפן ווערן אויף קינדער, זמנים פון געהאלפן ווערן אויף פרנסה. דער אמרי נועם זאגט, דער אמרי נועם זאגט אזוי, לך השם, הגדולה, והגבורה.

מ'גיב מיר א רייס אריין, דאס איז דאס איז אויף געלט, מ'ברענגט דארטן אמרי נועם אויף בנים פרנסה, בנים פרנסה איז גימטריא זאת חנוכה פֿיר הונדערט זיבן און נײַנציק אלע ביידע, בנים פרנסה איז גימטריא, די זאכן וואס מ'שוויצט א גאנץ יאר, אוי וויפיל געלט, היינט טוסטו עס מאכן מיט א לייכטקייט ווייל די פלאות דרייען זיך דא, די פלאות דרייען זיך, היינט טוסטו עס מאכן גאר לייכט, דאס איז אויף בני, דאס איז אויף מזוני, דאס איז אויף חיי איז דאך באוויסט, חיי איז דאך בזאת חנוכה בזאת בזאת איז דא חיי אין קארלין עסט מען היינט איין מאל א יאר נאר איין מאל א יאר מען טרינקט דו ווייסט וויאזוי צו רופן א טרינק עס הייסט פאמש פאמש דאס איז עפעס א אינטערעסאנטע אלקאהאל מיט מיט כל מיני תבלין ס'מאכט גאר לעבעדיג אויכעט יא דער דער פאמפ פארוואס מען גייט טרינקען דער פאמש

וכפי שאומרים העולם על נס, אז דער נס איז איבער דער וועלט, אזוי איז דער לשון במוסר, די וועלט זאגט נס, נס, טאקע דער טאג איז איבער דער וועלט, ס'איז נומבער אַכט, שוין די אַכטע נשמה, ס'איז א טאג איבער דער וועלט, נו איבער דער וועלט, לאמיר זיך געבן א רייס מיט, לאמיר זיך מיטדרייען דארט, ווי האט ער געזאגט לשנה אחרת, קבעום בהלל והודאה, איז עפעס א מאמר, קבעום מלשון קבען לפלניא, געגזלט, היקבע אדם אלוקים, קבען הייסט דאך געגזלט יא היקבע אדם אלוקים קבען פלניא מ'האט די טאג אראפגעגזלט פון אויבן דעם למעלה מדרך הטבע א הימלישע טאג אויבן איז דאך נישטא קיין טבע מען האט עס אראפגעגנבעט פון אויבן אבער לאמיר זיך און דא איז די עיקר די זאת איז די עיקר פון אלע איז א בחינת די אסטראווצער טענה'ט ווייל זיבן טעג זאל ברענען א לעכטל האט מען געזען ביי צדיקים שרה אמנו האט געברענט משבת לשבת נר דלוק מערב שבת לערב שבת איז דאס האט מען געזען ביי צדיקים אויכעט. די אכטע טאג זאת חנוכה דאס איז שוין נאר חנוכה, דא שרייט ארויס די גאנצע חנוכה. דא פאר איז בא זה ולימד על זה אויף די גאנצע אכט טעג פארשטייט זיך יא, ס'איז בא זה ולימד על זה אויף די גאנצע אכט טעג, אבער פארשטיי גוט אז די תוקף פון נס איז יעצט. צו פון אנדערע זייטן אנדערע ברענגען אז די קריאת התורה מארגן

מאת השם היתה זאת א מתנה והיא נפלאת בעינינו רבותי ער זאגט דער חידושי הרי"ם רבי בנציון אסטראווער האט צען יאר נישט געהאט קיין קינדער איז ער אריינגעגאנגען צום חידושי הרי"ם די ערשטע טאג ראש השנה ער האט געמאכט קולות פרעגט אים דער חידושי הרי"ם וואס ווילסטו פון מיר זאגט ער ס'היינט א יום פקידה זאגט ער טאקע ווייל ס'איז א יום פקידה דארפסטו מיך נישט האבן אזוי האט די חידושי הרי"ם געזאגט, טאקע ווייל ס'איז א יום פקידה דארפסטו מיך נישט האבן, ער איז אריינגעגאנגען אין בית מדרש, אין גער בית מדרש רבי בנציון אסטראווער, און האט זיך אוועקגעלייגט אויפן באנק און אנגעהויבן יאלען, ער האט אנגעהויבן צו צו מאכן קולות, ניין חדשים נאכדעם האט ער געהאט א אינגל, דעם ערשטן אינגל. כ'מיין צו זאגן כלפי דעם וואס מען רעדט יעצט, טאקע ווייל ס'איז יום פקידה דארפסטו מיך נישט האבן האט ער געשריגן די חידושי הרי"ם, ער האט עס נישט געזאגט אויף זאת חנוכה וואס די ריזשינער זאגט אז וואס ראש וואס צדיקים פועל'ן ראש השנה יום כיפור פועל'ט א פשוט'ע איד זאת חנוכה, ער האט עס געזאגט אויף ראש השנה האט ער עס געזאגט, פארשטייט? ס'איז א יום פקידה דארפסטו מיר נישט האבן, איך מיין צו זאגן קעגן דעם, לויפט אהין און לויפט אהער, נעם דעם תהלים און נעם די גיי גיב זיך א גיס אויס ביים הלל, דו לויפט ווי וויל לויפט זיך כאפ זיך, גיב זיך א גוטן כאפ, לו חכמו ישכילו זאת. האט געזאגט דער לב שמחה, אוצרות וואלגערן זיך אויף דר'ערד און מ'דארף עס כאפן, דארף עס כאפן. ער ברענגט דער ערוגת הבושם כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, ווי די שלחני ראשי תיבות להדליק נר חנוכה שמונת ימים, און דאס איז מסוגל למחיה, כי למחיה אויף פרנסה, דאס איז אויף אלסדינג מסוגל דורך דעם דעם גרעסטע זמנים, און דאס איז ביי אלסדינג טאקע, ווי מ'שמועסט עס איבער, דער בן יהוידע זאגט אויף הלל ער זאגט דאך התקינו נביאים שביניהם על כל פרק ופרק על שלא תבא על כל צרה וצרה שלא תבא על הציבור ולכשנגאלין אומרים אותו על גאולתם רשי זאגט וואס טייטש שלא תבא על הציבור וואס איז שלא תבא רעדט זיך טאמער חלילה ס'וועט זיין א צרה איז כשנגאלין וואס איז שלא תבא וואס מיינט זאגט רשי שלא תבא לישנא מעליא נקט לישנא מעליא נקט זאגט דארטן דער בן יהוידע אויפן פלאץ דארט אין פסחים, זאגט ער אויפן פלאץ, ניין על כל צרה וצרה שלא תבוא על הציבור, די סגולה פון הלל איז אז ס'זאל נישט קומען קיין צרה, און חלילה וחלילה טאמער ס'קומט איז גלייך יאמר את הגלוז וועט ס'גלייך אויסגעלייזט ווערן, דאס איז די סגולה פון הלל, אבער ווער רעדט א הלל פון זאת חנוכה, הלל פון זאת חנוכה וואס די שפע איז גרייט איבעראל מ'דארף זיך נאר געבן א כאפ. זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו, זאת חנוכת המזבח אחרי המשח אותו. מיר פלעגן זאגן המשח, שטייט דאך אזא זאך, המשח ס'איז א משיח'דיגע טאג, א משיח'דיגע טאג די אכטע טאג. המשח זאגן דאך משיח ראשי תיבות אויך מדליקין שמונת ימי חנוכה, אבער א משיח'דיגע טאג דארף מען זיך נאר געבן א כאפ אריין. א כאפ אריין אין די טייטש ווי האט מען געשמועסט אז עס איז געווען א בעיביסיטער א מאמע האט גענומען א בעיביסיטער מען דארף גיין האט זי גענומען א בעיביסיטער איך מיין איינס אזייגער ביינאכט צוריק געקומען די בעיביסיטער איז געווען דארטן די בעיביסיטער איז געווען דארטן פארנומען מיטן קינד און די קינד וויינט זי האט געגעבן א באטל און די קינד טרינקט נישט און ער וויינט און די בעיביסיטער וויינט מיט מיט אים די קינד טרינקט נישט און ביידע וויינען ביידע שטייען און וויינען קומט אהיים די מאמע איינס אזייגער ביינאכט פרעגט וואס טוט זיך דא וואס זיין האט זי געזאגט איך גיב א באטל ער וויל נישט טרינקען האט די מאמע צוגעגאנגען צום באטל האט זי געזען אויבן ביים מוצץ אז ס'איז פארמאכט ס'איז נישטא קיין לאך האט זי געזאגט מאך א לאך און אנגעהויבן צו טרינקען ס'איז אלעס געווארן בסדר מיינט צו זאגן דער רבונו של עולם זאת חנוכה דאס איז אדון הנפלאות די גרעסטע רפואות די גרעסטע ישועות די גרעסטע נפלאות מאך א לאך הייב אן לו חכמו ישכילו זאת איך נישט דא וואס מ'קען נישט פועלן. אין די געזאגט רב שלום זאמען רב בכן די זאגט דאך חמד דארט נישט שטאנען געבעטן האט זי געבעטן שוקל כמוישע באהרן די לויב אויך זאל אויס זי וויל א קינד שוקל כמוישע באהרן אין די טיך ווייס א מענטש האט נישט געקינד דער בייטער בויש אין גימל זיין א אינגל זיין א מיידל אפס די איך געב מיר דער כמוישע באהרן זאגט ניין ניין ניין זי זאגט נישט וואס זאל כמוישע באהרן זאל דאס באקומען פאר די פאל נאך אויס פון איר הלכות תפילה אבער עס קומט אזא טאג וואס זיך מתבונן זיין ווי אזוי ס'זאל אויסקוקן א תפילה, ווי אזוי זאל עס אויסקוקן א תפילה, א שקול כמשה ואהרן יעדער איינער מיינט ניין דאס נישט דאס יענץ ניין דאס איז אלץ איז אפן און הייב אן צו רייסן. און ווי האט געזאגט סאטמאר רב, זאגט פאר אלע טויערן איז אפן די ערשטע טויער אבער דיין הארץ מאך אויף דיין הארץ, מאך אויף דעם הארץ. ס'דא א לשון וואס שטייט אין צדקת הצדיק פון רב צדוק ער זאגט ער זאגט אם מרגיש האדם חסר א מענטש גייט צו צו א תפילה און ער פילט חסר ער מוז רבונו של עולם איך מוז עס אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה עס איז נישט שייך אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענה עס זאגט וואס איז דער פראבלעם אז אין מיטן דאווענען איז ער משלים מיטן מצב ער איז זיך מחזק מיט אמונה אין מיטן דאווענען איז ער א גולם אנשטאט זיך מחזק מיט אמונה נאכן דאווענען און ביים דאווענען וויינען מאכט ער פארקערט ביים דאווענען אמונה נאכן דאווענען וויינט ער זאגט ער, זאגט רב צדוק, אם מרגיש אדם חסר, אי אפשר שלא יענהו כמו שקיבלתי, זאגט רב צדוק, איך האב מקבל געווען אז אפילו אפי' מבקש בהפלגה, ווייסט וואס הייסט בהפלגה, ער בעט אויף א מיליארד דאלער, הפלגה, אויב דו וועסט פילן חסר, איז דאס א תפילה אי אפשר שהקדוש ברוך הוא לא יענהו, ברענגט ער זיך א ראיה פון די גמרא אין תמורה ט"ז, עתניאל בן קנז האט געבעטן, אם ברך תברכני והרבית את גבולי, די גמרא זאגט אפאר שיטות, איין דעה אם ברך תברכני בנים ובנות, והרבית, איין דעה אם ברך תברכני בתורה והרבית את גבולי בתלמידים. ואם לאו, הריני הולך בנסיסי לשאול, אזוי האט געזאגט עתניאל בן קנז, בנסיסי לשאול טייטשט ווי דער רשי זאגט דארטן, בעצבי איך גיי אריין אין, איך מוז עס האבן ואם לאו, מיד, זאגט די גמרא, מיד ויבא אלוקים את אשר שאל, ווייסט פארוואס, ווייל ער האט געזאגט ואם לאו הריני הולך בנסיסי לשאול, איך מוז עס האבן, אם מרגיש האדם חסר. ממילא איך מיין צו זאגן אז מען קומט אזא טאג וואס עס גיבט א מענטשן אז דאווענען זאל אויסקוקן אנדערש, אלס זאל אויסקוקן אנדערש. רבותי, אונז שטיימער יעצט אין אזעלכע זמנים וואס אונז דארף מיר אביסעלע ווי די לב שמחה פלעגט זאגן, שתעמידנו בקרן אורה, אז מען בעט אז די קרן אורה זאל בלייבן, יעצט איז א פייערדיגע טאג, די פֿיר און צוואַנציק שעה אויסנוצן מיט אלע כוחות, און איך מיין אז איינער וואס האט אביסל שכל פארשטייט אז שבת פארמאכט מען נישט קיין טויערן און שבת בלייבט אלע טויערן אפן, ניין? שבת פארמאכט מען טויער? קיין לעכטל וועט ער נישט צינדן מארגן, קיין ניינטע לעכטל, אבער די טויערן בלייבט אפן, על הנסים, קיין על הנסים אויכט נישט און קיין הלל אויכט נישט, אבער אבער אויב עס איז קלאר אז אלע טויערן בלייבן אפן, אה? ממילא האט ער געזאגט די לב שמחה שתעמידנו בקרן אורה, אז די קרן אורה זאל בלייבן, זאל בלייבן, עס זאל נישט בלייבן זונטאג אויס קאפעליטש מאכער, שתעמידנו בקרן אורה, איר ווייסט דאך אין הלכה אין שלחן ערוך יורה דעה, א דבר המעמיד ווערט נישט בטל, יא? אפילו אלף, אפילו באלף לא בטל אויב די מעמיד איז א דבר איסור. איז מעמיד חלב אין עור קיבת טריפה? א קיבה איז א מעמיד א מעמיד ווערט נישט בטל שתעמידנו זאל אריינגיין אין אונז זאת חנוכה אזוי שטארק אז זאל ווערן א מעמיד ס'זאל קיינמאל נישט קענען בטל ווערן זאל עס נישט קענען נישט קענען בטל ווערן דא שטייען אונז יעצט און שרייען ווי דער זאגט דער אמרי אמת אז מארגן ליינט מען זאת חנוכת המזבח ביום המשח אותו אחרי המשח אותו אז די תפקיד יעצט אז ס'זאל בלייבן אויף אחרי המשח אותו דער פראדזשעקטאר זאל בלייבן אוי ס'זאל בלייבן אוי ס'זאל בלייבן ס'זאל בלייבן איז דא פון אלע זייטן און דא אזוי אין שולחן ערוך שטייט אין אין תרע"ג אין הגה איז דער שולחן ערוך זאגט דארט אין מחבר והנותר ביום השמיני מן השמן יא דער עולם פירט זיך עס טון היינט ביינאכט אדער מארגן איך ווייס דען צו מוצאי שבת ווען מ'מאכט עס היינט הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו

וסגולתו להינצל מהריגת דם בעזר השם. ווייל ס'איז דאך מ ד פתילות, זעקס און דרײַסיק מיט די מיט די אכט שמשים, יא? ס'איז מ ד פתילות. מ ד פתילות אותיות דם, אז מ'זאל נישט דארפן קיין סגולתו מהריגת דם, יא, מ'זאל נישט דארפן קיין בדיקת דם אויכעט נאר אויף גוטע זאכן, מ'זאל נישט דארפן גארנישט, מ'זאל נישט דארפן די אלע, כידוע אין אסאך פלעצער אסאך פלעצער עס טיט זיך היינט אפ אויבעראל מיט בתוף וכינור מען זייער מיט בנבל עשור מען שפרינגט מען פארברענט די פתילות ווייל ס'איז דא פלעצער ס'איז מקובל מ'האט דאך מקובל אז ס'איז אז א גרויסע תיקון פאר די אויגן אויך אויכעט אין תולדות אהרן שומרי אמונים די אלע פלעצער וואס גייט מען איז אנשים נשים וטף דאכט זיך א תינוק בן יומו ברענגט מען אפילו דארטן זיי קוקן אויפן קוקן אויפן פייער מסוגל להינצל מכל דם מכל עניני דם און און ס'טיט זיך בנבל וכינור ר' בצלאל שטייט אז ער האט געשריגן דארטן ביים פארברענען די פתילות זאל פארברענט ווערן די גאנץ שלעכט פון אידישע קינדער זאל פארברענט ווערן די גאנצע שלעכט פון אידישע קינדער ר' בצלאל אזוי שטייט דארטן האט ער געשריגן על כל פנים אונז רעדן מיר יא יעצט אביסל רבותי אביסל א עושה לו מדורה בפני עצמו עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו וואס שטייט דא אין שלחן ערוך מען דארף דא א מדורה זאל אנהייבן צו פלאקערן אז ס'זאל בלייבן אוה זאל בלייבן זאל בלייבן ווי האט ער געזאגט, הרואה טית בחלום זאגט די גמרא שור שנגח סימן יפה לו, הא? וואס טייטש אכט טעג ברענסטו? איך וויל דיר זען די ניינטע טאג וויל איך דיר זען, די ניינטע טעג, אז איך וועל זען די ניינטע טאג אויך דעמאלט סימן יפה לו, אפילו עס וועט נאר זיין בחלום, ס'זאל בלייבן, ווייל ווי האט ער געזאגט דער דער בית ישראל האט געזאגט אמאל, אז ס'איז געווען עפעס א שיכור, ס'האט ליב געהאט צו טרינקען, אוי! דער טרינק איז געווען ביי אים משאת נפשו ומשאת חייו, בקיצור זאגט ער אז ער איז אמאל געגאנגען אין די גאס און ער איז געווען א מבין אויף א פלעשל זאגט די בית ישראל און ער האט געזען א פלעשל עס איז משופרא דשופרא געבעטן דעם מוכר פארקויף מיר די פלעשל פארקויף מיר די מוכר נא דו דאס איז צוויי טויזנט דאלער דאס איז צוויי צוויי טויזנט דאלער האט אים אפגעלאזט און געגאנגען וואו איך האב צוויי טויזנט דאלער. אבער עס האט אים געברענט, ער איז געווען א שיכור, ער האט געדארפט האבן די פלעשל, אוי, ער איז צוריק געגאנגען נאכאמאל, זאגט ער, עס איז צוויי טויזנט דאלער! ער גייט ווייטער, עס האט אים געברענט, דער פלעשל איז דאך געווען, איז ער געגאנגען זאגט די בית ישראל, ער האט פארקויפט טישן בענקלעך אין שטוב, ער האט זיך גענומען מאכן ער דארף דעם פלעשל. ער האט גענומען געמאכט און פארקויפט טישן בענקלעך ער דארף דעם פלעשל שוין די בית ישראל נו ענדע אזא פלעשל זיך אזוי מוסר נפש ער נעמט די פלעשל און טרינקט זאגט די בית ישראל האט געטרינקן האט זיך מחיה געווען ס'איז געווען טאקע משופרא דשופרא אה האט זיך מחיה געווען זאגט די בית ישראל נו וואס קומט נאכן טרינקען וואס קומט חיל בלע ויקיאנו יעצט דארף מען ברעכן יעצט דארף מען ברעכן און ער איז צו אים געקומען צום ברעכן נאך אזא פלעשל, אבער ער האט עס נישט געוואלט ברעכן, ווי קען איך עס אויסברעכן, איך האב דאך עפעס פארקויפט טישן בענקלעך אויף דעם, ער האט זיך איינגעהאלטן, איך קען עס נישט אויסברעכן, טישן בענקלעך האב איך דאך פארקויפט, און גמחים האב איך זיך גענומען, ער וויל עס נישט ברעכן, אבער ס'איבלט, מיט כח האט ער זיך געהאלטן, האט דער בית ישראל געזאגט, האסט אריינגעלייגט אזוי א חנוכה, אזוי איז חנוכה, געב אכטונג ברעך עס נישט אויס. ברעך עס נישט אויס, גיב א קוק וואס דא טוט זיך. יעצט אוודאי נאכאמאל נישט פארגעסן וואס מ'האט געשמועסט פריער, אז יעצט אויסנוצן די פֿיר און צוואַנציק שעה ווי ס'דארף צו זיין, אבער געדענק שפעטער ברעך עס נישט אויס, מ'האט דיר געגעבן אזא טאג, ברעך עס נישט אויס. ס'זאל בלייבן, ס'זאל בלייבן אין די טייטש מיט אלע פירושים. פירושים אלע, ס'זאל בלייבן מיין זיידע זכרונו לברכה רבי משה מרדכי לעלובער איז געווען מרגלא בפומיה פלעגט דאס איבערזאגן כסדר זאת חנוכה פון ר' דוד'ל טאלנער פלעגט ער עס איבערזאגן בריתחא אז ר' דוד'ל טאלנער האט געזאגט ביום השמיני זאת חנוכה מארגן גייט מען אריין ביום השמיני נשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור האט ער געזאגט ביום השמיני די אכטע טאג נשיא דערהויבן לבני מנשה האט ער געזאגט פאר די אפגעמאלענע קינדער, וואס זענען, נעבעך טיף טיף נעבעך אין דר'ערד, טיף טיף נעבעך בני מנשה אפגעמאלענע קינדער, אבער טאמער גיט ער א געשריי גם לי אל, מיר איז אויך דער באשעפער א גאט, די אייבערשטער ווארט אויף מיר אויכעט, ווי נידעריג איך בין, די אייבערשטער ווארט אויף מיר אויכעט, בן פדהצור איז ער א בן וואס פדה את צור כביכול פון גלות. ביום השמיני נשיא דערהויבן לבני מנשה פאר די אפגעמאלענע קינדער וואס האלטן שוין טיף טיף נעבעך. אבער ער גיט א געשריי גמליאל! מיר איז אויך דער באשעפער א גאט! דער רבוש"ע ווארט אויף מיר! און ער ווארט אויף מיר! א בן פדהצור וואס פדה צור כביכול פון גלות.

זכות. נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק אין דעם מלאך איז געווען לחובה איין פראצענט מיט זכות. פרעגט ער איך פארשטיי נישט וואס קען מען שוין ממליץ טוב זיין אויף אים אז נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק מליץ חובה אויף אים איז טאקע אז די מצב איז ביטער כמו גאל, ערגער ווי גאל, אז שוין נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק איז דאך בטל באלף דער מלאך, וואס קען מען שוין ממליץ טוב זיין אויף אים. וואס קען מען? הא גופא, ער איז שוין אזוי טיף טיף אין דר'ערד, אבער דארט האט ער זיך געגעבן נאך א רייס, ניין אבער ער גיבט זיך עפעס א רייס, דאס איז מכריע דעם גאנצן נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק, דאס איז די מלאך מ פ, פארקערט, פארקערט, טאקע ווייל איך בין נעבעך אזוי אין דר'ערד, און דארטן נשיא לבני מנשה האט זיך געגעבן דארטן א הייב אויף, ער גיבט זיך דארטן, ער לאזט זיך נישט דארטן, דארטן איז טיף טיף דארטן ג, דאס איז דאס גיבט אלצדינג א דריי, אוי גיבט עס א דריי. אז א איד, דאס איז דער חנוכה, דער דער בנין מצד שמאל, מיט בחוץ, מיט אלצדינג, אבער ער גיט זיך א כאפ, און אוי דרייט ער איבער אטאמאטיש דעם געשעפט, מ'האמער נישט קיין השגות אין יוסף הצדיק, מ'קען נישט האבן קיין השגות אין יוסף הצדיק, מ'האמער נישט קיין השגות אין יוסף הצדיק, א לב שמחה זאגט א מורא'דיגע ווארט, זינגען איין ווארט, ער שניידט אויף דעם ווארט, א מורא'דיגע ווארט, איז דער לימוד פאר כל איש ישראל אויף יעדן מצב, ער זאגט יוסף הצדיק ידוע, אַזאַ, יאָ. ווײַל ער האָט געבעטן דעם שר המשקים מוז זאָגן דעם. ווען אים איז ער געבליבן. ער איז געבליבן צוויי יאָר. יאָ. זאָגט דער לב שמחה, ווען ער גייט אַרויס גלײַך וואָלט ער געוואָרן גרויס. ער גייט אַרויס גלײַך, גייט ער צוריק. ער גייט אַרויס פֿון תּפֿיסה. ס'איז געווען מקץ שנתים ימים ופרעה חולם. דעמאלטס איז געווען די חלום און נאר וועגן דעם איז ער גרויס געווארן משנה למלך, דו פארשטייסט וואס טוט זיך? א מענטש זאגט איך האב געזינדיגט איך בין נענש געווארן ער וויינט, אז דו טו גיבסט זיך יעצט א כאפ צוריק איז פון דעם עונש ווערט די גרעסטע ישועה די גרעסטע נפלאות ווערט יעצט פון דעם עונש ווערט דא די גרעסטע נפלאות ער שרייבט זייער איך האב דא אביסל דעם לשון שרייבט זייער א מורא'דיגע לשון אויף דעם ומזה לימוד לכל אדם.

שידע ויזכור וישרש זאת בליבו. איר געדענקט אזעלכע לשונות ביי אים ביים לב שמחה? ער קאכט דא ארום אויף דעם ווארט, ומזה לימוד לכל אדם שידע ויזכור וישרש זאת בליבו בכל מה שעובר עליו, שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד וגם מה שנראה בעיני האדם שלא טוב עבורו, גם זה טוב ולטב עביד, כמו אצל יוסף שוישכחהו היה הסיבה להביאו למלכות. די וישכחהו דאס האט אים געברענגט למלכות, דער עונש דאס האט אים געברענגט למלכות, אלא שנ אלא זאגט ער שנסתרו דרכיו מאיתנו מלראות, אונז זעען מיר דאס נישט כדי שנשים בטחוננו בו יתברך, מען זעט נישט אז דא איז באהאלטן די ישועה, כדי שנשים בטחוננו בו יתברך ונאמין בו ובישועתו, אלא כך גם ביוסף כתיב ויהי מקץ שנתים ואיתא במדרש קץ שם לחושך, שנ וואס טייטש יעצט זאגט ער שנתגלה האור לראות הטוב, די קץ שם איז געווען, ס'האט זיך געעפנט די אויגן, האט געזען דא איז באהאלטן די ישועה.

ווער קומט א קומט א פאר א חתונה מיט דער טאטע איך דארף נאך א רעקל טאטע איך דארף נאך א רעקל איך דארף נאך ס'איז דא יעדע זמן האט זיך זיינע בקשות ס'קומט חנוכה יעדע זמן טאקע פון התחדשות פון אלע פון אלסדינג א נייע רעקל פונקט ווי פאר א חתונה דא א חנוכה מען דא מחדש אלסדינג אבער אבער אבער די ש טאקע נייע נפלאות מיט נייע ישועות אויפן גרעסטן פארנעם נייע נפלאות מיט נייע ישועות, אבער חנוכה רבותי איך רעד אויף אן אנדערע נקודה מיר זאלן זיך מחדש זיין, ווי האט ער געזאגט דארטן רבי גד'ל העבר, חלומות, העתיד, דמיונות, ההווה, נסיונות, עבר יון, דאס איז עבר יוון, טראכטן פון עבר דאס איז א יווני, א האסיד דמיונות דמיון איז דם יוון, ההווה נסיונות נס יון, פארשטייט אבער שטייט לאז אפ דעם עבר חנוכה זיי זיך מחדש, פארגעסען דעם גאנצען עבר, דארטן אריין געגאנגען א בחור צום לב שמחה געווען צופליקט און צובראכען און צוקנאקט, ער האט געדארפט א הושענא רבה אין רוחניות דער בחור, ער האט געדארפט א הושענא רבה אין רוחניות, און אבער געווען, האט ער געווען, האט ער מיר זאגט דער לב שמחה גיב א קוק אין די פרשיות, יוסף הצדיק טרעפט זיך מיט יעקב אבינו, עס שטייט נישט איין ווארט יעקב אבינו האט אים געפרעגט וואו ביסטו געווען, איין ווארט וואו ביסטו געווען צוויי און צוואנציג יאר,

איז א מסילת ישרים. די מסילת ישרים איז די תעודת זיהוי פון א בחור. געווען דארט א בחור א תמים און ער איז געגאנגען דארט אין לוד און דארף ארויס נעמען די פאספארט ארויס נעמען תעודת זיהוי. די מסילת ישרים. די משגיח האט געזאגט מסילת ישרים תעודת זיהוי האט ער ארויס געגעבן מסילת ישרים. האט די פקיד אים געזאגט, ווער? דאס איז נישט דו. זאגט ער, רגע דאס בין איך, איך בין אביסל נישט אנעיוועל. איך האב נישט פארשטאנען געווארן דאס בין איך. פארשטייט זיך איך בין זאת חנוכה די זמן אויף צוריק, לאמיר זיך געבן א פון פון איבעראנייס, יעדער איינער אויפן גרעסטן פארנעם זאגט דער שפת אמת דאס איז טייטש ונתנך השם אלקיך עליון על כל הארץ זאגט דער שפת אמת על יוון על יוון אפילו איינער וואס איז נעבעך געווען מאשפות ירים אביון אב יוון ער איז געווען אב מלשון וישימני לאב זאגט רש"י לחבר ולפטרון ער איז שוין געווען א חבר מיט דעם יוון, אבער יעצט על יוון, שטארק זיך אידעלע! ער זאגט רבי יעקב מאיר שעכטער, אבן מאסו הבונים היתה לראש פינה, ווייסט ווער עס האט געזאגט אויף דעם אבן? נישט די משגיח האט געזאגט אז דער בחור איז נישט, נישט די טאטע האט געזאגט אז ער איז נישט, הבונים דאס איז די מבינים האבן געזאגט דעי שטיין אין גארביטש, מאסו, מען קען עס נישט בויען די האקט נישט אין קאפ, ס'איז גארנישט מיט גארנישט, מאסו, ס'איז גארנישט! ער און דייקא ער היתה לראש פינה דאס איז חנוכה למטה מעשרה בשמאל בחוץ קום לאמיר זיך באנייען אביסל מיטנעמען באמת דעם חנוכה מיט א מיט א שטארקייט מיט א שטארקייט אין זיך זיך אויפהייבן עליון אויפהייבן די נאז אביסעלע און וויסן איך בין עליון.

יום המיתה, זיך דערמאנען ווען מ'איז אים מספיד זאגט מען אוי איז געווען אזא חשוב'ע איד, איי א טייערער איד, זיך דערמאנען די שבחים וועט זיך בארואיגן אביסל, העט נישט קענען משתלט זיין אויף דיך די יצר הרע, יזכיר לו יום, מ'רעדט דעמאלטס אוי איז דאך אזא טייערע איד, וואס דארף מען זאגן געווען, ער איז, זיי דיך אליין משבח אביסל, הייב אויף דעם קאפ, חנוכה, גיי גיב זיך א הייב אויף, עליון על יוון, זאג נישט איך בין נישט, דאס וויל דאך דער אייבערשטער, דער מענטש זאל זיך געבן א הייב אויף, א אמת'ע הייב אויף. און בלייבן מיט דעם. און לאמיר נישט מאריך זיין רבותי, אבער לאמיר נישט פארגעסן, זאת חנוכה, ווער האט געמאכט דעם יום טוב וואס מ'האט געשמועסט? געשטאנען דרייצן בחורים אויף א מלחמת טהרה, כידוע אז דאס איז געווען א מלחמה נאר אויף טהרה. א מלחמת טהרה דאס האט רבותי א א א צוויי טישעלעך דא האבן געמאכט דעם גאנצן יום טוב לדורות עולם ביי מלחמת טהרה ווייל א מלחמה איז שוס איך זאל עס זיין מיט אלע שרייבן מלחמות די אייבישטער האט ליב א מלחמת טהרה מלחמת טהרה דאס האט געמאכט די זאך דאס מאכט די דאס איז די אלע ניסים דאס על נסיך שבכל יום עמנו א מלחמה אין טהרה

א קורס וואס דארטן כ'ווייס אין אין די לערערין וואס האט דארטן אויסגעלערנט וואס האט געזאגט די שיעורים האט געהאט געדארפט אריינגיין ווייל די עולם ווייסט דא וואס דאס איז זי האט געדארפט אריינגיין אין א בידוד א בידוד לאנד אוי זי האט געדארפט אריינגיין אין בידוד אין אין וואס איז דא מיטן שיעור איז דא עפעס א עצה נישט נאר זאת חנוכה גערעדט דורך די כלים דורך דורך די כלים ס'האט א נאמען נישט נישט ארויסגעבן אויפן מויל זאת חנוכה יא און מ'האט מציע געווען וואס אלע זאלן לערנען צוזאמען אויפן קורס האט זי האט זי געזאגט בשום פנים ואופן איך מאך עס נישט איך גיי נישט דארטן בשום פנים ואופן נישט דורך די כלים אה האט מען איר געזאגט ס'וועט נישט זיין ביי דיר קום צו א חבר'טע דארטן בשום פנים ואופן איך גיי נישט דארטן האט מיר געזאגט א מעשה נורא, געווען פאר צוויי וואכן דינסטאג, ער זאגט מיר אז זי איז נישט געגאנגען, זי איז געבליבן אין שטוב מיט א בעיבי פון א האלבע יאר האט זי געהאט, אינמיטן האט זי געפילט ער הערט אויף עפעס שוועריקייט מיט די אטעם, האט זי גערופן א דאקטאר, האט דאקטאר געזאגט שנעל אין שפיטאל אריין, מען האט געראטעוועט פון איר ווייסט אליין, די עולם ווייסט וואס דאס איז, עריסה, עריסה, האט ער מיר געזאגט דער אינגערמאן ס'איז קלאר הונדערט פראצענט קיין בעיביסיטער וואלט דאס נישט באמערקט, געווען א מאמע זי האט עס געמערקט, פארשטייט איר? למה איז ער? מיט א גדר אין יראת שמים, ועל נסיך שבכל יום עמנו. על נסיך שבכל יום עמנו. א גדר אין דאס איז גאנץ דער חנוכה האט געמאכט נאר א מלחמת טהרה האט עס געמאכט. וואס איז דיר אבער שטייט אין פוסקים דא. די פאר די חזל אויף דא אויף מלחמת שמים. מלחמת טהרה. נו דער גדר האט דערציילט דער בעל התניא האט געהאט א אייניקל. געהייסן רבי נחום, דער רבי נחום איז געווען א אינגערמאנטשיק פון נײַנצן יאר און ער איז אריינגעגאנגען מיט קראגן, דאס איז קראגן, יא דאס, דאס, ער איז אריינגעגאנגען מיט סאמעט און דעמאלטס איז עס געווארן די מאדע, און ער איז אריינגעגאנגען אזוי צום בעל התניא, דער בעל התניא האט געזאגט נעם עס אראפ, נעם עס אראפ, האט ער געזאגט זיידע איך קען נישט, נעם עס אראפ, איך וועל דיר געבן א אנדערע, זיידע איך קען נישט, נעם עס אראפ, איך וועל דיר געבן אסאך געלט פאר דעם, זיידע איך קען נישט, ער האט אים צוגעזאגט אסאך איך קען נישט, האט אים בעל התניא געזאגט אז דו נעמסט עס אראפ איז עמי במחיצתי, אויבן, האט עס געגעבן א פליק אראפ און אוועק, הערט גוט רבותי, מ'פרעגט דעם בעל התניא איך פארשטיי נישט, דו קענסט צוזאגן עמי במחיצתי, אזא אינגערמאנטשיק פון נײַנצן יאר דו ווייסט וואס ער וועט אפזינדיגן ביז די הונדערט? וואס ער קען נאך אפזינדיגן? ווי זאגסטו עמי במחיצתי? ער האט געזאגט, געזאגט, ניין, ער האט געזאגט די בעל התניא האט געוויסט אז ער אז ער האט געזען, ער זאגט אים נעם עס אראפ זאגט ער איך קען נישט, האט ער געזען עפעס א קליפה האט זיך אים אנגעדרעלעוועט, איך וועל דיר באצאלן אסאך געלט, איך קען נישט, האט ער פארשטאנען ס'איז נשתרש בחטא, עפעס א יצר הרע האט זיך אים דא אנגעכאפט, איך איך וועל דיר געבן א ים מיט געלט, איך קען נישט, האט ער געזען עפעס האט זיך אים דא אנגעקלעבט, ער קען נישט, האט די בעל התניא געוויסט אז טאמער ער נעמט עס אראפ איז יעצט עמי במחיצתי און נישט דעמאלטס. אזוי איז על טעמא ואתרא דאמרתרא שוין די כהן עולמו בגן עדן. דאס די מלחמת טהרה, דאס איז א מלחמה מיט זיך אביסעלע רבותי, דאס אריינגיין מיט זיך א מלחמת טהרה, א מלחמת טהרה צו וויסן רבי יששכר דוב בעלזער האט געזאגט דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך זיל גמור, די גאנצע תורה איז דעלך סני צו וויסן דו האסט דא א שונא לחברך לא תעביד מאך אים נישט פאר קיין חבר ואידך דאס איז כל התורה כולה מיט אים גיי א מלחמה ביזן סוף דאס איז די גאנצע תורה ואידך זיל גמור. ואידך זיל גמור, דאס איז דאך חנוכה א מלחמת טהרה, דאס האט געמאכט דעם יום טוב. און מסיים זיין מיט א ווארט, וואס הייסט מלחמת טהרה? דערציילט דער גרויסער מחנך, דער גרויסער מחנך רבי משה בלוי, רבי משה בלוי, און דערציילט מיט פֿינף און דרײַסיק יאר, דער עולם געדענקט דאך, איז געווען דא אין בני ברק א קדוש ישראל דער סטייפלער, און ער איז אוועק תשמ"ה, אב, די מעשה האט ער געהאט. טבת תשמ"ה א האלב יאר פאר ווען ער איז אוועק. סטייפלער איז שוין דעמאלטס נישט געזונט געווען. בקיצור ער זאגט אזוי, ער האט געהאט א חברותא מיט עפעס א בחור יעדן ליל שישי, ר' משה בלוי. ער האט געהאט א חברותא מיט א בחור יעדן ליל שישי, ער קומט אריין טבת תשמ"ה איז דאס געווען, קומט אריין צום חברותא, ער זעט עפעס נישט אין ארדענונג, עפעס נישט בסדר מיט אים. פרעגט אים וואס איז געשען מיט דיר? ענטפערט אים נישט. וואס איז געשען מיט דיר? דו וועסט מיר נישט קענען העלפן. דו וועסט מיר נישט קענען העלפן. וואס איז געשען מיט דיר? משה בלוי איז דאך א פסיכאלאג אויך כידוע, ער האט אים אנגעהויבן שוין דעמאלטס צו עפענען, ער האט אים געזאגט, ער האט אים געזאגט, ער האט אים געזאגט אז אז זיי זענען געפארן אויף א אוטובוס אין תל אביב, און ער האט געהאט א ציין דאקטער, ווער ס'געדענקט פאר פֿינף און דרײַסיק יאר איז נישט געווען קיין ציין, מען האט געדארפט א ציין דאקטער מ'דארף פארן קיין תל אביב, בקיצור האט ער געדארפט פארן ציין דאקטער אין תל אביב און נכשל געווארן שמירת עיניים, בקיצור משה בלוי האט געזען דעם בילד, די סטייפלער האט אנגענומען ביז האלב צוועלף, ער האט געזען אז ער דארף א מען דארף זיך שטארק אפגעבן שנעל מיטן בחור, האט ער געגעבן א לויף, ס'איז געווען א פערטל נאך עלף די זייגער, ליל שישי ער האט געגעבן א לויף אין רחוב רשב"ם, ער האט געגעבן א שרייב דעם נאמען זיינע, שפעטער האט ער גענומען דעם בחור ביי די הויערן און האט אים אריינגעשלעפט אין סטייפלער. א צער גדול, ער זעט אזא חשוב'ע בחור פלוצלינג איז נישט דא, ער גיבט אים א שלעפ אריין צום סטייפלער אין צימער, און כדי איר זאלט פארשטיין די מעשה, ווייל דא איז דא א יונגער דור דא, א גרויסער, די עולם ווייסט נישט די, איך בין, איר זאלט פארשטיין די תקופה דעמאלטס איז געווען דארטן ביים סטייפלער אין צימער, איז געווען א צעטל דארטן, איך האב עס געזען דעם צעטל, איך בין געווען דארטן א חנוכה לעכט אמאל, עס איז געווען דארטן דער צעטל אינדרויסן, עס איז פארגאנגען די אפעטיט פון אריינגיין אין צימער נאך דעם צעטל, עס איז דא מ'טאר מיר געדענקט, עס איז געווען דארטן זעקס סעיפים, איינער וואס דאס אדער דאס אדער דאס אדער דאס אדער דאס, בעט מען שטארק ער זאל נישט אריינגיין אין צימער, וואס איז געווען? ווייל ער האט דאך נישט געהערט? מען האט דאך געדארפט שרייבן און ער האט געשריבן און און ער האט אפגעזאגט דעם פסוק דארטן חברה עס איז געווען קולות וברקים קולות וברקים איינער האט נישט מהרהר בתשובה געווען ביי די קלאמקע האט ער אים עס מסביר געווען אינעווענדיג ווי הייס עס הייס און ווי הייס ער אויס עס איז געווען קולות וברקים די משפחה האט עס נישט געקענט סובל זיין דערפאר האט די משפחה ארויסגעשטעלט דעם צעטל געדענק דעם צעטל איז אין בקיצור, עס איז געווען אין דעם תקופה, און משה בלוי, דער עולם זאל פארשטיין אביסל מיט וועם מען האט געהאט צו טון, דער משה בלוי האט גענומען דעם בחור, ער שלעפט אים אריין דא אין צום סטייפלער אין צימער, עס איז געווען פינף מינוט פאר האלב צוועלף, עס איז געווען אינעווענדיג, און דער בחור שרייבט פארן סטייפלער אזוי, אני בחור בן תשע עשרה שנה, מראש חודש אלול ואילך קיבלתי על עצמי שמירת עיניים, ושמרתי על עיני, היום הזה,

ער זאגט די סטייפלער האט געגעבן א קוק אין דעם צעטל נו אני בחור בן תשע עשרה שנה בא צאלט נו צאלו נו ר' ווער עס געדענקט די סטייפלער האט אויפגעהויבן ער האט געגעבן א לייג אוועק דעם צעטל און ער האט געגעבן א הייב אויף א אויג אויג צו דעם בחור ווער עס געדענקט ער האט געגעבן א הייב א הייב אויף א אויג אויף איינעם האט יענער געזוכט אדער די טיר אדער א באלאטע און ער האט געגעבן א לייג אוועק דעם צעטל און גיט א הייב אויף די אויגן אויף דעם בחור האט געפרעגט תאמר לי כשהיית על האוטובוס, פעם אחת שמרת על העיניים! פעם אחת שמרת על העיניים! האט ער אים געשריגן א מצב רע ומר. אז די מצב איז ביטער. פרעגט ער, תאמר לי, האט ער אים געפרעגט נאכאמאל, איך האב דיר געפרעגט עפעס, כשהיית על האוטובוס, פעם אחת שמרת על העיניים? האט ער געמאכט אזוי, יא, אזוי האב געהיטן איינמאל. האט ער אים געזאגט די לשון וואס משה בלוי האט אים אפגעשריבן ווארט ביי ווארט דעמאלטס, אינני משקר אינני מגזים, אילו היה בכוחי הייתי קם לפניך מלא קומתי. איינמאל האסטו געהיטן די אויגן? האסט איינמאל געגאסן בלוט? האסט איינמאל לוחם געווען מיטן יצר הרע? האסט איינמאל, אינני משקר אינני מגזים, אילו היה בכוחי הייתי קם לפניך מלא קומתי. איינמאל געגאסן בלוט? לפי הערכתי, אזוי האט ער אים געזאגט, לפי הערכתי, ערך נסיעה מפה לתל אביב שלושים וחמש דקות, ס'איז געווען פונקט אזוי, פינף און דרייסיג מינוט. בכל פעם ופעם ששמרת על עיניך, קיימת ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, ויראת מאלוקיך, ונקדשתי בתוך בני ישראל.

רבותי, מיט די קומענדיגע ווערטער האט אים ארויסגעפליקט פון צימער, קולות וברקים מיט די קומענדיגע, דע! כי בכל פעם שהנך מתגבר בענייני קדושה שמירת עיניים, הנך במדרגת יוסף הצדיק ממש ממש ממש, נישט קיין תיאוריה און נישט קיין כאילו, העיקר המלחמות, תילחם תילחם תילחם. כאילו ווייט מען דא מען דא איז צו חויזע געווען אלע פסיכאלאגן דארט נעם צו משל בלוי צו חויזע געווען האט מען גימא מאך אויף דעם קאפ וואס וויינסט דו דו וויינער ראציע דא יעדן מאל ווי דו האסט געגאסן דו בלוט פון זיך ביסט דאך געווארן אזוי אויך דא בכל פעם שהוא מתגבר על יצרו בעניני קדושה שמירת עיניים און הוא במדרגת יוסף הצדיק ממש ממש ממש נישט קיין טעאריע נישט קיין כאילו א עיקר א מלחמה, תילחם תילחם תילחם על המלחמות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. דאס איז א עיקר המלחמות. און ווי האט ער געזאגט די דברי שמואל, וימאן איז דא א שלשלת, פארוואס איז דא א שלשלת אויף וימאן? אין די ביזנעס וועלט ווייסט מען איינער וואס ארבעט פון פארטאגס ביז שפעט ביינאכט ווערט פון אים א גביר? אה! אה! איינער וואס ארבעט, די אלע גבירים ארבעטן פון פארטאגס ביז שפעט ביינאכט? ארבעט פון פארטאגס ביז ביינאכט ארום א אכט ניין טויזענט דאלער און פרנסה בריווח חתונה מאכן מיט צמצום נישט קיין גביר פון וואס ווערט מען א גביר אין איין גוטן ביזנעס אינמיטן טאג ווערט מען א מיליאנער הא אפאר אזעלכע א מיליארדער אבער זאגט ער די זעלבע זאך אין מצב הרוחני די רבשים ביידע לערנען פון אינדערפרי ביז ביינאכט דאס איז די פרנסה די לחם די מים אבער נישט קיין עשירות איין וימאן מיט די שלשלת למעלה למעלה יוסף הצדיק געווארן גרויס איז געווען איין וימאן א שטילערהייט רוקח מקור הדברים הוא רוקח ער זאגט דערפאר די תורה געשריבן די מעשה פון יוסף הצדיק מ'זאל דאס וויסן אז שטענדיג ווען א מענטש איז מתגבר זיך ויוסף הוא השליט על הארץ דער רבונו של עולם רחמנות האבן מיר זאלן זוכה זיין אויסצונוצן דעם טאג ובזכות מתתיהו כהן גדול ובניו הראנו נפלאות ובאורך נראה אור ערכתי נר למשיחי במהרה בימינו אמן. דער שיעור וואס איר האט געהערט איז אויפגעכאפט געווארן און אנגעגרייט פאר אייך דורך קול הלשון, איר זענט געלאדענט ממשיך צו זיין אויסצוהערן אין יעדע שעה צו שיעורים און דרשות אין אלע נושאים פון אלע רבנים אין קול הלשון.